זונטיק תבוא, ווען מען לערנט די זעקס פסוקים האט מען אינזין אז דאס איז אקעגן די וו פון די מילוי פונעם אות יוד פונעם שם ב"ן איבערצולאזן א הארה פונעם תוספת נשמה פונעם פריערדיגן שבת. זאגט די הייליגע תורה והיה און עס וועט זיין כי תבוא ווען דו וועסט אריינקומען אל הארץ צו דעם לאנד אשר השם אלקיך נותן לך נחלה וואס דער אייבערשטער דיין באשעפער גיבט צו דיר פאר אן ארבטייל וירשתה און דו וועסט איר ירשענען וישבת בה דו וועסט זיך באזעצן אין איר

זאגט דער פסוק ולקחת זאלסטו נעמען, מראשית, פון די ערשט געצייטיגטע כל פרי האדמה פון אלע פרוכט פונעם ערד אשר תביא, וואס דו וועסט אריינברענגען פון פעלד אין שטוב אריין, מארצך, פון דיין לאנד אשר ה' אלוקיך נותן לך וואס דער אייבערשטער דיין באשעפער גיבט צו דיר, ושמת בטנא, דו זאלסט עס אריינלייגן אין א קארב, והלכת און דו זאלסט גיין אל המקום צו דעם פלאץ אשר יבחר ה' אלוקיך וואס דער אייבערשטער דיין באשעפער וועט אויסוועלן, לשכן שמו שם, צו מאכן רוען דארטן זיין נאמען. זאגט רשי מראשית ולא כל ראשית, נישט יעדע ערשט געצייטיגטע פרוכט דארף מען געבן ביכורים, שאין כל הפירות חייבין בביכורים, נישט אלע סארטן פירות זענען מחויב מיט ביכורים אלא שבעת המינים בלבד, נאר די זיבן מינים וואס ארץ ישראל איז בארימט מיט זיי, ווייל נאמר כאן ארץ, דא אין פסוק שטייט מארצך, ונאמר להלן, שטייט אויבן אין פרשת עקב, ארץ חיטה שעורה וגומר. מה להלן פונקט ווי דארטן רעדט מען בשבעת המינים שנשתבחה בהן ארץ ישראל, אף כאן שבח ארץ ישראל שהן שבעה מינים. איז רשי מסביר ביי די שבעת המינים שטייט דאך זית שמן ודבש, זאלסטו נישט מיינען אז דאס מיינט אז מען דארף אראפנעמען ביכורים פון די אויל אדער פון די האניג, נאר זית שמן מיינט זית אגירי ששמנו אגור בתוכו, ס'איז א גוטע מין איילבירטן וואס די אויל איז איינגעזאמלט אין דעם, ס'איז זייער א זאפטיגע מין איילבירט און מען דארף טאקע געבן ביי ביכורים די בעסטע פרוכט וואס מען האט, ודבש הוא דבש תמרים, דאס איז די דבש פון טייטלען, מען רעדט דא פון אראפגעבן ביכורים פון די טייטלען אליין. מאי ריישית? וואס איז די איבערטייטש פון ראשית אליין? די מ"ם האט ער שוין מסביר געווען אז דאס מיינט מראשית ולא כל ראשית, אבער וויאזוי ווייסט מען וועלכעס איז די ערשט געצייטיגטע? רשי שטעלט זיך, לכאורה, ווען ס'הייבט אן ארויסשפראצן די פרוכט פונעם בוים, רייסט מען עס נישט גלייך אראפ. ס'דארף דאך זיין א געהעריגע געצייטיגטע פרוכט ווען מ'טראגט עס ארויף. און ווי וועט מען דעמאלס געדענקען וועלכעס איז געווען די ערשטע? פאר דעם זאגט ער, אדם יורד לתוך שדהו, א מענטש נידערט אראפ צו זיין פעלד ורואה תאנה שבכרה, און ער זעט א פייג וואס איז געווארן געצייטיגט, ס'איז ארויסגעקומען פרי, כורך עליה געמי לסימן. וויקלט ער ארויף אויף דעם א גראזל פאר א סימן, ואומר הרי זה ביכורים, ער רופט עס אן אז דאס זאל זיין ביכורים, און שפעטער ווען ס'ווערט אינגאנצן פארטיג, דעמאלס נעמט מען דאס אראפ און מ'טראגט עס ארויף צום בית המקדש. זאגט דער תרגום, ותיסב מריש כל איבא דארעא, די תעיל מארעך די השם אלקך יהב לך, ותשוי בסלא, ותהך לאתרא די יתרעי השם אלקך לאשראה שכינתיה תמן. זאגט דער פסוק ובאת און דו זאלסט קומען אל הכהן צו דעם כהן אשר יהיה וואס ער וועט זיין בימים ההם אין יענע טעג, ווי רשי זאגט אז דו קענסט דיר נישט אויסקלויבן זאגן איך דארף עפעס א חשובערן כהן, דער כהן וואס דו האסט אין דיינע טעג פאר אים דארפסטו עס געבן, דער רמבן זאגט אז דאס מיינט צו זאגן מען דארף עס געבן פאר די כהן פון יענע משמר פון יענע וואך וואס זיי טוען דעמאלס די עבודה, און מען קען נישט זאגן איך וויל עס געבן פאר א כהן פון מיין שטאט כ'וועל אים מיטברענגען ארויף קיין ירושלים, אדער ווי די חזקוני זאגט מען קען נישט זאגן איך וויל ווארטן ביז מיין קרוב הכהן וועט קומען, ס'וועט זיין זיין צייט צו דינען, נאר ווער ס'איז דעמאלטס אין יענע טעג אין בית המקדש פאר עים'ן זאלסטו עס געבן. ואמרת אליו און דו זאלסט זאגן צו אים, הגדתי היום לה' אלקיך, מיט דעם וואס איך ברענג ארויף די ביכורים האב איך דערציילט פאר דיין באשעפער, היינט, כי באתי אל הארץ אז איך בין אריינגעקומען אין דעם לאנד, אשר נשבע השם לאבותינו לתת לנו וואס דער אייבערשטער האט געשוואוירן צו אונזערע עלטערן צו געבן פאר אונז. זאגט רשי, אשר יהיה בימים ההם, אין לך אלא כהן שבימיך כמו שהוא זענען די מפרשים מסביר אז די הוה אמינא וואלט געווען אז א מענטש זאל זאגן איך זוך עפעס א גרויסן תלמיד חכם א כהן פאר וועמען צו געבן, ווייל די גמרא זאגט דאך אז ווער ס'געט א מתנה פאר א תלמיד חכם, ווערט עס גערעכנט ווי ער ברענגט ביכורים, זעט מען דאך עפעס פון דעם אז ביכורים דארף זיין דווקא פאר א תלמיד חכם. זאגט די כלי יקר, דאס מיינט די פסוק צו זאגן, זאלסט נישט אויסוועלן דווקא א תלמיד חכם, דער כהן וואס דו האסט דארטן, דעמען זאלסטו עס געבן. אנדערע זאגן אז די הוה אמינא וואלט געווען אז וויבאלד מען גייט דאך זאגן פארן כהן לה' אלוקיך, מען גייט מייחד זיין דעם אייבערשטענס נאמען אויף דעם כהן, אפשר זאל ער טאקע דארפן זיין אזא אויסגערופענער צדיק? זאגט ער ניין, אויף יעדן כהן וואס געפינט זיך אין בית המקדש קענסטו זאגן די ווערטער. זאגט רשי ואמרת אליו, שאינך כפוי טובה, אז דו טוסט נישט איבערדרייען דעם טובה און זיך מאכן כאילו עס איז נישט דא, נאר אז דו האסט באקומען א גוטע זאך פונעם אייבערשטן א גוטע לאנד און גוטע פירות דערין, קומסטו ארויף און דו זאגסט פארן אייבערשטן אז דו באדאנקסט דיך און דו אנערקענסט אז דאס קומט אלץ א דאנק זיינע חסדים, און ס'האט גארנישט מיט דיין אייגענע האנט, ס'איז נישט כוחך ועוצם ידך, ווי די כלי יקר איז מאריך אנהייב סדרה, אז די מצוה פון ביכורים איז געגעבן געווארן, כדי א מענטש זאל זיך נישט איינרעדן אז ער האט אליינס איינגענומען דאס לאנד, און ער האט אליינס אנגעבויט, און ס'איז געוואקסן צוליב אים, נאר מ'דארף אנערקענען אז אלעס באלאנגט דעם אייבערשטן, און דערפאר ברענגט מען ארויף די ערשט געצייטיגטע פרוכט צום בית המקדש. זאגט רשי, הגדתי היום, פארוואס עפעס זאגט ער היום? פעם אחת בשנה, נאר איינמאל א יאר ליינט מען די פרשה, ולא שתי פעמים, אפילו א מענטש זאל ארויפברענגען פון זיין פעלד צוויי מאל ביכורים, איינמאל וועט ער ארויפברענגען תאנים און איינמאל תמרים, וועט ער נישט דארפן אינעם זעלבן יאר נאכאמאל זאגן די פרשה. זאגט דער תרגום, ותיתי לות כהנא די יהי ביומיא האינון, ותימר ליה, חוויתי יומא דין קדם השם אלקך, ארי עלית לארעא די קיים השם לאבהתנא למיתן לנא. זאגט דער פסוק ולקח הכהן הטנא מידך, דער כהן זאל איבערנעמען דעם קארב פון דיינע הענט, ער איז אזוי ווי דער שליח פונעם אייבערשטן, איבערצונעמען די מתנה וואס דו האסט געברענגט פארן אייבערשטן, והניחו און ער זאל עס אראפלייגן לפני מזבח ה' אלקיך פאר דעם מזבח פון דיין באשעפער, זאגט דער ספורנו ער דארף ווייזן אז נישט פאר אים האט מען עס געברענגט, נאר מען האט עס געברענגט פארן אייבערשטן, נאר דער אייבערשטער ערלויבט פאר די כהנים צו עסן פון זיין טיש, נאכדעם וואס מען האט עס אראפגעלייגט פארן אייבערשטן קענען עס די כהנים נעמען. זאגט רש"י ולקח הכהן הטנא מידך להניף אותו, מען דארף דאס אויפהייבן, פאר דעם נעמט ער עס איבער כדי אויפצוהייבן, וויאזוי גייט צו די תנופה, כהן מניח ידו תחת יד הבעלים ומניף, דער כהן לייגט אונטער זיין האנט אונטער די הענט פונעם בעל הבית, און אזוי אינאיינעם טוען זיי מאכן מעלה מטה און צו אלע פיר זייטן פון די וועלט, ווי מען לערנט ארויס א גזירה שווה יד יד פון שלמים אז ס'דארף זיין סיי דער כהן און סיי דער בעל הבית. דער תרגום ויסב כהנא סלא מידך, ויחתיניה קדם מדבחא דה' אלקך, זאגט דער פסוק וענית, איז בפשטות מיינט וענית ענטפערן, זאגט דער אבן עזרא אז קען זיין אז דער כהן דארף אים פארדעם פרעגן וואס טוסטו דא, וואס האסטו געברענגט דא, און ער ענטפערט דעם גאנצן פרשה, אדער זאגט ער וענית איז אויך א לשון פון אנהייבן רעדן, ווי מען זעט אז ס'שטייט ויען איוב הראשון, זעט מען אז ביי די ערשטע אנהייבן רעדן קען אויך שטיין א לשון פון עניה, דער אור החיים הקדוש זאגט וענית איז א לשון פון זיך מכניע זיין, דו זאלסט דיך מכניע זיין און זאגן פאר'ן אייבערשטן איך בין נישט ווערד פאר די אלע חסדים, אזוי ווי די סדר ווען א ארעמאן באקומט א גרויסן מתנה פונעם קעניג, איז ער זיך אינגאנצן מכניע, ער מאכט זיך ווי אן ארעמאן, און ער באדאנקט זיך זייער שיין, אזוי זאל מען זאגן דעם פרשה מיט א הכנעה. ואמרת און דו זאלסט זאגן לפני ה' אלוקיך פאר דיין באשעפער, ארמי, דער לבן הארמי אובד האט געוואלט מאכן פארלירן אבי מיין טאטן יעקב, וירד מצרימה, נאך פאסירונגען זענען אונטערגעקומען, ביז ער איז אנגעקומען קיין מצרים, ער האט גענידערט קיין מצרים, ויגר שם במתי מעט, ער האט געוואוינט דארטן מיט ווייניג מענטשן, ויהי שם לגוי גדול עצום ורב, ער איז געווארן דארטן צו א גרויס פאלק, שטארק און א סך, ער רעכנט אויס פארשידענע חסדים וואס דער אייבערשטער האט געטון מיט אידישע קינדער במשך פון אלע דורות, ביז ער וועט צוקומען צו דעם חסד אז מען איז אריינגעקומען קיין ארץ ישראל. זאגט רש"י וענית, לשון הרמת קול, זאגט רש"י מיינט דאס אז מ'הייבט זיך אויף די שטימע און מ'זאגט עס הויעך. ארמי אובד אבי. זאגט רש"י מזכיר ער דערמאנט חסדי המקום די גענאדע פונעם אייבערשטן. ארמי אובד אבי מיינט לבן ביקש לעקור את הכל ער האט געוואלט אויסרייסן דעם גאנצן פאלק כשרדף אחר יעקב ווען ער האט נאכגעיאגט יעקבן, ובשביל שחישב לעשות, ווייל ער האט געטראכט צו טון אזוי, חישב לו המקום כאילו עשה, רעכנט אויף אים דער אייבערשטער כאילו ער האט עס געטון, און פאר דעם שטייט דא אובד אבי, ער האט ממש געמאכט פארלירן מיין טאטן. שאומות העולם עובדי אלילים, חושב להם הקדוש ברוך הוא מחשבה כמעשה, דער אייבערשטער רעכנט ביי די גוים א שלעכטע מחשבה אזוי ווי א מעשה. וירד מצרימה, זאגט רש"י ועוד אחרים באו עלינו לכלותינו און ס'איז געקומען נאך אנדערע אויף אונז צו פארלענדן אונז, שאחרי זאת ירד יעקב למצרים וואס נאכדעם איז יעקב גענידערט קיין מצרים, במתי מעט בשבעים נפש איז געווען זיבעציג זעלן ווען ער איז אראפגעגאנגען אהין. זאגט די תרגום ותתיב ותימר קדם ה' אלקך לבן ארמאה בעא לאובדא ית אבא ונחת למצרים ודר תמן בעם זעיר והוה תמן לעם רב תקיף וסגי. זאגט דער פסוק וירעו אותנו המצרים, די מצרים האבן אונז שלעכט געטון, ויענונו זיי האבן אונז געפייניגט, ויתנו עלינו עבודה קשה זיי האבן ארויפגעלייגט אויף אונז א שווערע ארבעט. זאגט די תרגום ואבאישו לנא מצרים ועניונא ויהבו עלנא פולחנא קשיא. די הפטורה פון די וואך איז אין ישעיה קאפיטל ס', דאס איז די זעקסטע הפטורה פון די זיבן הפטורות פון טרייסטן, קומי אורי זאגט דער נביא, ער רעדט צו ירושלים און ער זאגט, הייב דיך אויף און באשיין, כי בא אורך, ווייל ס'איז שוין אנגעקומען דיין ליכטיגקייט, ס'איז שוין אנגעקומען די צייט פון דיין ישועה, הייב דיך אויף, לייכט אויף, פריי דיך, וכבוד השם עלייך זרח, די כבוד פונעם אייבערשטן האט אויף דיך אויפגעשיינט, נאך א פשט, כי בא אורך, דיין נאטירליכע ליכטיגקייט איז אונטערגעגאנגען, דו דארפסט עס שוין נישט האבן, וכבוד השם עלייך זרח, פון יעצט און ווייטער וועסטו לייכטן מיט א העכערן שיין פון די כבוד פונעם אייבערשטן. זאגט דער תרגום, קומי אנהרי ירושלים, ארי מטא זמן פורקניך ויקרא דהשם עלך יתגלי. זאגט דער פסוק, כי הנה החושך יכסה ארץ, די פינסטערניש פון צרות וועט באדעקן די גאנצע וועלט, וערפל, און א טונקעלע נעפל וועט באדעקן לאומים, אלע אנדערע פעלקער, ועלייך, און נאר אויף דיר, אידישע פאלק, יזרח השם, וועט דער אייבערשטער שיינען, וכבודו עלייך יראה, זיין כבוד וועט געזען ווערן נאר אויף דיר. זאגט דער תרגום, ארי הא חשוכא יחפי ארעא וקבלא למלכוותא וביך ישרי שכינתא דה' ויקריה עלך יתגלי. זאגט דער פסוק, וויבאלד ביי אלע גוים וועט זיין פינסטער, און ביי די אידן וועט זיין ליכטיג, והלכו גוים לאורך, וועלן אלע פעלקער גיין צו דיין ליכטיגקייט, די סדר איז ווען א מענטש זיצט אין די טונקל, קען ער זייער גוט באטראכטן דער וואס זיצט אין די ליכטיגקייט, די גוים וועלן זיך צוקוקן צו די אידישע מנהגים, און זיי, ס'וועט זיי געפעלן, זיי וועלן זיך וועלן מער אויסלערנען, זיי וועלן אלע ארויפקומען און זיך נאכפרעגן, ווי אזוי דינט מען דעם אידישן באשעפער, ומלכים לנוגה זרחך, אלע קעניגן וועלן גיין צו די שיין פון דיין שטראל. זאגט דער תרגום, ויהכון עממין לנהוריך ומלכיא לקביל זהוריך. זאגט דער פסוק, שאי סביב עיניך, ירושלים, הייב דיר אויף דיינע אויגן און קוק דיך ארום, וראי און זע, כולם נקבצו באו לך, אלע האבן זיך צוזאמגענומען פון די גלות, און זענען אלע געקומען צו דיר, בניך דיינע זין מרחוק יבואו, זיי וועלן קומען פון דערווייטנס, ובנותיך און דיינע טעכטער על צד, אויף די זייט, אויף די שויסן, פון די קעניגן, תאמנה וועלן זיי ווערן אויפגעצויגן, אלע קעניגן וועלן ארויפברענגען די אידישע קינדער, האלטנדיג אין די זייטן.

ונהרת, און דו וועסט אויפלייכטן, ופחד, דו וועסט ציטערן, ורחב, אבער ס'וועט זיך צעברייטערן פאר שמחה, לבביך דיין הארץ, די הארץ וועט זיין פול מיט שמחה, און אויכעט מיט חרדה, אזוי ווי די סדר ווען איינער באקומט פלוצלינג א אומגערישטע גרויסע טובה. כי יהפך עליך המון ים, ס'וועט זיך איבערדרייען און קומען אויף דיר די אלע מענטשן,

ס'וועט דיך באדעקן די שפע, די פילע צאל פון קעמלען וואס מ'וועט דיר ברענגען אלס א מתנה, בכרי מדין ועיפה, אזעלכע יונגע קעמלען פון מדין און פון עיפה, כולם משבא יבואו, אלע מענטשן פון די לאנד שבא וועלן קומען, זהב ולבונה ישאו, זיי וועלן ברענגען גאלד און וויירעך, סיי צום האנדלען, און סיי פאר א מתנה פאר'ן מלך המשיח און פאר'ן בנין בית המקדש, ותהלות השם יבשרו, צום ערשטן מאל וועלן דעמאלטס אויכעט די גוים פארציילן די לויב פונעם אייבערשטן, סיי ווען זיי וועלן ארויפקומען מיט זייערע מתנות וועלן זיי לויבן דעם אייבערשטן און סיי שפעטער ווען זיי וועלן צוריק גיין צו זייערע לענדער וועלן זיי פאר יעדן איינעם פארציילן די הערליכקייט פון ירושלים פון די בית המקדש און די לויב פונעם אייבערשטן וואס ער האט געטון אזעלכע ישועות פאר אידישע קינדער.

אבער דעסוועגן דאך, תמשילהו, דו האסט אים געמאכט געוועלטיגן במעשי ידיך אויף די ווערק פון דיינע הענט, דער מענטש איז א בעל הבית, א שליט אויף אלע זאכן פון די וועלט, און לויט איין פשט אינעם רד"ק באציט זיך עס אפילו אויף די גלגלים און די כוכבים פון אויבן, דער מענטש איז טאקע נישט בעל הבית אויף זיי, אבער דער אייבערשטער האט אים חונן דעת געווען, מען האט אים געגעבן שכל צו פארשטיין, די מהלך פון אלע גלגלים און פון אלע שטערנס, און דאס איז א בחינה פון ממשלה וואס דער מענטש האט אויף דעם, כל שתה תחת רגליו, אלעס האסטו געלייגט אונטער זיינע פיס פון דעם נישטיגן בשר ודם, אז ער טוט געוועלטיגן אויף אלעס. זאגט דער תרגום, אשלטתיה בעובדי ידך, כולא שויתא תחות רגלוי. רעכנט דער פסוק אויס פארשידענע בעלי חיים וואס דער מענטש טוט געוועלטיגן אויף זיי, און ער הייבט אן מיט די וואס דרייען זיך ממש זייער אסאך ביים מענטש, צנה די שאף ואלפים, און די אקסן, וואס פון דעם האט דער מענטש זיין קליידונג און זיין עסן, און ער טוט ארבעטן מיט זיי אסאך, כּולם, זאָגט דער רד"ק, װאָס טוט מרבה זײַן די פֿערדן מיט די אײזלען מיט די קעמלען, װאָס דאָס דרײען זיך אױכעט בײַ אים אַ סך, וגם בהמות שדי, און אױכעט אַלע בהמות פֿונעם פֿעלד, אַלע חיות פֿונעם װאַלד, אַפֿילו די זאַכן, װאָס דרײען זיך נישט בײַם מענטש, זענען אױכעט אונטערגעװאָרפֿן אונטער דעם מענטש, װאָס דער אײבערשטער האָט אַרױפֿגעלײגט אַ שרעק, ומוראכם וחתכם יהיה על כל חית הארץ ועל כל עוף השמים, דער מענטש איז ערלויבט צו עסן פון זיי, זיך צו באדינען מיט זיי, און ער קען פאנגען וועמען פון זיי ער וויל. זאגט דער תרגום, עאן ותורי כולהון ולחוד בעירי חקלא. זאגט דער פסוק, נישט נאר אזעלכע זאכן וואס דרייען זיך מיט אים אויף דער ערד איז ער בעל הבית דערויף, נאר אפילו ציפור שמים, די פייגל פון הימל, קען ער אויכעט פאנגען, ודגי הים, די פיש פונעם ים, וואס זענען אונטער די וואסערן, איז ער אויכעט בעל הבית אויף זיי, עובר ארחות ימים. לויטן תרגום איז דער פשט, אז מ'רעדט דא פונעם גרויסן לוויתן, וואס ער שווימט אין די גרויסע ימים, און אנדערע זאגן אז דאס גייט ארויף אויפן מענטש, אז דער אייבערשטער האט אים געגעבן א קלוגשאפט, אז ער זאל קענען צוזאמשטעלן שיפן, און ארומפארן, ארומרייזן אויפן ים, און פאנגען פישן. זאגט דער תרגום, צפרי שמיא ונוני ימא ולוויתן דחליף אסרטי ימא. פירט ער אויס אז מען זעט אין דעם קאפיטל דעם געוואלדיגן גרויסקייט פונעם אייבערשטן און די געוואלדיגע נישטיגקייט פון א מענטש, און דאך האט דער אייבערשטער אזויפיל חסד געטון מיט דעם מענטש און האט אים געגעבן אזויפיל שכל און אזויפיל הערשאפטן, גייט ער ארויס פון התפעלות און ער זאגט נאכאמאל איבער דעם פסוק וואס ער האט שוין געזאגט אנהייב קאפיטל, השם אדונינו, דער אייבערשטער אונזער האר, מה אדיר שמך בכל הארץ, ווי שטארק און מעכטיג איז דיין נאמען אויף דער גאנצער וועלט.

רש"י ברענגט א פשט אז דאס מיינט אויפן שטארבן פון די זון פון דוד המלך אבשלום, ער איז נישט צופרידן פון די פשט, ווייל מען זעט נישט אין דעם קאפיטל קיין רמז אז מען זאל רעדן פון אבשלום. א צווייטע פשט ברענגט ער, אז לבן איז די אותיות נבל, ס'איז געווען א מענטש נבל הכרמלי, און ווען ער איז געשטארבן האט דוד המלך געזאגט דעם קאפיטל, רש"י זאגט דאס איז אויכעט א דוחק, מען דרייט נישט ארום די אותיות פון א נאמען, און דער רד"ק זאגט אז ס'קען נישט זיין אז די קאפיטל באציט זיך אויף אים ווייל ער איז טאקע געווען א קארגער אבער ער האט נישט אזויפיל רשעות געטון פאר מענטשן ווי ס'שטייט דא אויסגערעכנט אין דעם קאפיטל, מ'זעט אז מ'רעדט דא פון עפעס א גרויסע רשע. נאך א פשט זאגט רש"י אז על מות איז איין ווארט, עלמות מיינט יונגשאפט, שווארצקייט, לבן, מיינט אז מען זאל ווייס מאכן די שווארצקייט פון די אידן, דאס גייט ארויף אויף לעתיד, ווען דער אייבערשטער וועט טון ישועות פאר אידישע קינדער, און ער וועט ארויסברענגען זייער גרויסקייט, און מען וועט אויסמעקן עשו מיט זיינע קינדער, דעמאלטס וועט געזאגט ווערן די קאפיטל. רש"י ברענגט פונעם מפרש מנחם אז עלמות איז א נאמען פון א כלי שיר, אזוי ווי ס'שטייט על עלמות שיר, לבן מיינט אז מ'זאל דאס אויסלערנען פאר אנדערע צו פארשטיין. רשי ברענגט פון דונש, און דער אבן עזרא און רדק נעמען אן דעם פשט, אז לבן איז א נאמען פון א גוי, א רשע, וואס ער האט געמאכט מלחמות מיט די אידן און מיט דוד המלך, הגם מען טרעפט נישט אין ערגעץ אזא נאמען, און ווען ער איז געשטארבן האט דוד המלך פארפאסט דעם מזמור. דער רדק זאגט אז דאס גייט ארויף אויף גלית, לבן, ווייל ער איז געווארן אנגערופן איש הביניים, ווי אונז האבן געלערנט אין די נביאים פון פרשת כי תצא. איז ווען ער איז געשטארבן דורך דוד המלך האט ער געמאכט דעם קאפיטל, פון זיין טאטן ברענגט די רדק אז עס באציט זיך טאקע אויף גלית, אבער בן איז דער נאמען פון דעם משורר דער לוי וואס ער האט געזונגען אין בית המקדש דעם קאפיטל. זאגט דער תרגום, לשבחא על מיתותא דגברא די נפק מביני משריתא תושבחתא לדוד, דער תרגום האט אויך אנגענומען אז דאס גייט ארויף אויף גלית. זאגט דער פסוק אודה ה' בכל לבי, איך וועל לויבן דעם אייבערשטן מיט מיין גאנצע הארץ, די ישועה פון גלית לויט די מפרשים איז געווען א געוואלדיגע ישועה פאר דוד המלך און פאר אלע אידן, ממילא זאגט דוד המלך מיין גאנצע הארץ איז אנגעפילט מיט לויב צום אייבערשטן, אספרה כל נפלאותיך, איך וועל אויך דערציילן בגלוי נישט נאר בסתר אין מיין הארץ וועל איך דיך לויבן, נאר איך וועל ארויסזאגן אלע דיינע וואונדער, ווייל די סדר איז אז ווען דער אייבערשטער טוט א וואונדערליכע זאך פאר אידן, לויבן זיי אויף דעם זאך, און זיי רעכענען אויך אויס אלע אנדערע וואונדערליכע זאכן וואס דער אייבערשטער האט נאר אמאל געטון מיט כלל ישראל. רשי זאגט אז דאס באציט זיך אויף לעתיד כל נפלאותיך, ווייל די ישועה פון לעתיד וועט זיין אזוי גרויס, אז ס'וועט זיין שקול אקעגן אלע וואונדער וואס דער אייבערשטער האט געטון מיט זיינע קינדער ביז אהער. זאגט דער תרגום אשבח קדם השם בכל לבי אשתעי כולהון פרישותך. זאגט די משנה אין מסכת תרומות פרק ז, האוכל תרומה מזיד. אין די פריערדיגע פרק האבן מיר געלערנט די דין ווען איינער עסט תרומה בשוגג באצאלט מען א קרן מיט א חומש, די פרק רעדט מען אלע מיני אופנים וואס מען וועט נאר דארפן באצאלן די קרן און נישט די חומש, און איינע פון די זאכן איז ווען מען עסט תרומה במזיד. משלם את הקרן, מען צאלט נאר די ווערט פון די תרומה וואס מען האט געגעסן, ואינו משלם את החומש, מען צאלט נישט דעם פיפטל. ווי דער רמבם איז מסביר, וויבאלד ער האט עס געטון במזיד, קען ער נישט האבן קיין כפרה, איז די קרן וואס דאס קומט פשוט צו באצאלן די גזילה, דאס דארף ער באצאלן, אבער די חומש וואס דאס קומט מכפר צו זיין, איינער וואס האט עובר געווען במזיד קומט זיך אים נישט קיין כפרה, זיין עבירה קען נישט ווערן פארצייט ממילא געט ער נישט קיין חומש. התשלומין חולין, די תשלומין וואס מען באצאלט ווערט נישט תרומה, אזוי ווי די תשלומין וואס מען צאלט נאכדעם וואס מען האט געגעסן תרומה בשוגג, ס'בלייבט חולין. אם רצה הכהן למחול מוחל, וויבאלד דאס ווערט די געלט פונעם כהן, און אז דער כהן וויל קען ער מוחל זיין די גאנצע תשלומין. די ברטנורא שמועסט אויס אז די משנה רעדט אז מען האט געגעסן תרומה במזיד אבער קיינער האט אים נישט געווארנט, ווייל אויב מען האט אים געווארנט באקומט ער נאר מלקות און ער דארף נישט באצאלן, און הגם אפילו ווען מען ווארענט אים נישט איז ער מחיוב מיתה בידי שמים, אבער מיתה בידי שמים פטר'ט נאך נישט פון תשלומין. משנה ב', בת כהן שנישאת לישראל, א טאכטער פון א כהן, וואס זי האט געמעגט אמאל עסן תרומה, אבער יעצט האט זי חתונה געהאט צו א ישראל און זי מעג מער נישט עסן קיין תרומה, ואחר כך אכלה תרומה נאכדעם וואס זי טאר שוין נישט עסן קיין תרומה, האט זי געגעסן אפילו בשוגג, משלמת את הקרן ואינה משלמת את החומש, זי באצאלט נאר די קרן און נישט די חומש, ווייל די תורה האט נאר געהייסן באצאלן א חומש ווען איינער עסט תרומה בשוגג, אויב דער מענטש האט קיינמאל נישט געמעגט עסן קיין תרומה, אבער זי האט דאך אמאל געמעגט עסן תרומה. ומיתתה בשריפה, וויבאלד זי איז א בת כהן, אפילו יעצט וואס זי האט חתונה געהאט מיט א ישראל, אבער אויב זי וועט מזנה זיין, איז איר מיתה שריפה אזוי ווי שטייט אין פסוק אין פרשת אמור, נישאת לאחד מכל הפסולים, וואס טוט זיך אויב א בת כהן האט חתונה געהאט צו איינער וואס זי טאר נישט חתונה האבן מיט יענעם, זי האט חתונה געהאט צו א ממזר אדער צו א חלל, משלמת קרן וחומש, רבי מאיר האלט אז פון יעצט און ווייטער האט זי מער נישט די דין פון א בת כהן, זי ווערט שוין גערעכנט ווי א פרעמדע, און אויב זי וועט עסן תרומה בשוגג וועט זי האבן א דין אזוי ווי א בת ישראל און זי וועט יא דארפן באצאלן אויך דעם חומש. ווייל אז זי האט חתונה געהאט צו איינער פון די פסולים ווערט זי גע'פסל'ט פון עסן תרומה, ממילא קען זי מער קיינמאל נישט צוריק גיין צו עסן תרומה אזוי ווי אמאל, מה שאין כן ווען זי האט חתונה געהאט סתם אזוי צו א ישראל, אויב דער ישראל זאל שטארבן און זי האט נישט געהאט מיט אים קיין קינדער, מעג זי צוריק גיין צו איר טאטנ'ס שטוב און עסן ווייטער תרומה, פאר דעם הייסט זי נישט קיין זרה לגבי די תרומה און זי דארף נישט באצאלן קיין חומש. ומיתתה בחנק, דברי ר' מאיר, אויב זי וועט מזנה זיין, וועט זי באקומען חנק אזוי ווי א געווענליכע אשת איש און נישט שריפה אזוי ווי א בת כהן. ווייל אין פסוק שטייט ובת איש כהן כי תחל לזנות, נאר אזא איינע וואס זי האט מזנה געווען יעצט, אבער ווען נישט די זנות קען זי ווען נאך צוריק גיין צו איר טאטענ'ס שטוב, אבער איינע וואס זי האט חתונה געהאט צו פסולים, און אפילו אן די זנות וועט זי נישט מעגן צוריק גיין צו איר טאטענ'ס שטוב, האט זי נישט דעם דין פון א בת כהן אז מען זאל איר געבן שריפה. וחכמים אומרים זו וזו משלמות את הקרן, סיי אויב זי האט חתונה געהאט צו א כשר'ע, סיי אויב זי האט חתונה געהאט צו א פסול'ע, באצאלט זי נאר דעם קרן ואינה משלמת את החומש, ווייל א חומש באצאלט נאר איינער וואס האט קיינמאל נישט געמעגט עסן קיין תרומה, אבער זי האט דאך אמאל געהאט א היתר צו עסן תרומה בשעת זי איז געווען א מיידל, ומיתתה בשריפה, ווייל די חכמים האבן געהאלטן, ובת איש כהן מכל מקום, אפילו זי האט חתונה געהאט צו איינער וואס איז פסול אויף איר, דאך האט זי א דין ווי א בת כהן און זי באקומט שריפה. משנה ג'. המאכיל את בניו קטנים, א טאטע וואס ער געבט בשוגג צו עסן תרומה פאר זיינע קליינע קינדער, וואס זיי האבן דאך נישט קיין געלט צו באצאלן און זיי זענען נישט מחיוב צו באצאלן, ואת עבדיו, אדער ער געבט פאר זיינע קנעכט די כנענים, בין גדולים בין קטנים, סיי גרעסערע ערוואקסענע און סיי קליינע, וואס זיי האבן נישט אליינס קיין געלט צו באצאלן, דארף דאך דער באלבאס באצאלן פאר זייערט וועגן, אדער הוא אוכל תרומת חוץ לארץ, איינער וואס עסט דרבנן'דיגע תרומה וואס איז נישט געוואקסן די פירות אין ארץ ישראל נאר אין חוץ לארץ, אדער והוא אוכל פחות מכזית תרומה, אין פסוק שטייט נאר, ואיש כי יאכל קודש בשגגה, און אונטער א כזית ווערט נישט אנגערופן קיין אכילה. די אלע פעלער משלים את הקרן ואינו משלים את החומש, מ'צאלט נאר דעם קרן און נישט דעם חומש, והתשלומין חולין, וויבאלד מען צאלט נישט קיין חומש איז די תשלומין חולין, ס'ווערט נישט קיין תרומה, און וויבאלד ס'איז חולין איז אם רצה הכהן למחול מוחל, אז די כהן וויל קען ער מוחל זיין די גאנצע תשלומין. שטייט אין ירושלמי אז אויב דער קנעכט ווערט באפרייט נאך פאר מ'האט באצאלט דאס געלט, אדער איינער האט אים געגעבן געלט על מנת אז זיין באלאבאס זאל נישט האבן קיין רעכט דערין, דעמאלטס אז ער באצאלט אליינס, באצאלט ער יא קרן וחומש. משנה ד', זה הכלל, ער שטעלט אראפ די כלל אויף די גאנצע הלכה, כל המשלם קרן וחומש, איינער וואס באצאלט די קרן מיט די חומש, דעמאלטס איז געזאגט געווארן התשלומין תרומה אז די תשלומין ווערט ממש תרומה, און וויבאלד ס'איז תרומה באלאנגט עס נישט פארן כהן אליין, איז אם רצה הכהן למחול אינו מוחל, אזוי ווי מ'האט געלערנט אין די פריערדיגע פרק, וכל המשלם את הקרן ואינו משלם את החומש, און די אלע וואס זיי באצאלן נאר די קרן און נישט דעם חומש, איז דער כלל אז התשלומין בלייבן חולין, און אם רצה הכהן למחול, מוחל, ער קען מוחל זיין דאס געלט. משנה ה, שתי קופות, אויב ס'איז געווען צוויי קערבלעך, אחת של תרומה ואחת של חולין, איינס איז געווען פול מיט תרומה און די אנדערע מיט חולין, שנפלה סאה תרומה לתוך אחת מהן, ס'איז געקומען א סאה תרומה פון ערגעץ אנדערש און אריין געפאלן אין איינע פון די צוויי קערבלעך, ואין ידוע לאיזה מהן נפלה מען ווייסט נישט אין וועלכע פון די צוויי עס איז אריין געפאלן. הרי אני אומר זאג איך לתוך של תרומה נפלה, איך גיי לקולא און איך זאג אז די תרומה איז אריין געפאלן צו די קערבל פון תרומה, און די תרומה'דיגע קערבל מעג געגעסן ווערן דורך כהנים, און די אנדערע באטראכט איך אזוי ווי חולין, און ס'מעג געגעסן ווערן אפילו דורך זרים. זאגט דער רמב"ם אז מען רעדט דא פון תרומה פון חוץ לארץ אדער תרומה בזמן הזה וואס איז נאר א דרבנן, אין אזא מין פאל פעלט נישט אויס אז ס'זאל זיין אין די חולין'דיגע קארב א רוב אקעגן די תרומה וואס איז אריינגעפאלן, אויב וואלט מען גערעדט דא פון תרומה דאורייתא דארף מען יא זיין א רוב אין די חולין אקעגן די תרומה כדי מען זאל תולה זיין אז תרומה לתוך תרומה נפלה, און די ברטנורא שמועסט אויס אז די כלל אז מען זאגט אז ס'איז אריינגעפאלן תרומה לתוך תרומה, דאס איז נאר געזאגט געווארן אויב ביידע קערבלעך וועט מען ווייטער מעגן עסן אזוי ווי פריער, ער טוט נישט שאדן מאכן פאר קיין איינע פון די קערבלעך, אבער אויב למשל ס'איז געוועזן איינס חולין און איינס פון טבל אדער מעשר ראשון, וועט מען נישט זאגן אז די תרומה איז אריינגעפאלן צו די טבל אדער מעשר ראשון נאר כדי צו ראטעווען די חולין, ווייל דו ראטעוועסט טאקע די חולין אבער דו מאכסט דאך שאדן דעם טבל און די מעשר ראשון אין די צייט. אבער צום ביישפיל אויב ס'איז געווען צוויי קערבלעך פון תרומה, נאר איינס איז געווען תרומה טהורה און איינס איז געווען תרומה טמאה, און ס'קומט א סאה תרומה טמאה און ס'פאלט ערגעץ אריין, דארט קען מען יא זאגן אז די תרומה טמאה איז אריינגעפאלן צו די תרומה טמאה, און די תרומה טהורה מעג געגעסן ווערן ווייטער דורך כהנים. זאגט די משנה. אין ידוע איזו היא של תרומה. אויב מ'האט געהאט צוויי קערבלעך, וואס איינס איז טאקע תרומה און איינס איז חולין, אבער מ'ווייסט נישט, וועלכע איז די תרומה, ואיזו היא של חולין, און וועלכע איז די חולין'דיגע. אכל אחת מהן טאמער א מענטש האט געגעסן איינע פון די קערבלעך, איז ער פטור, ווייל איך זאג אז ער האט געגעסן די חולין'דיגע. והשנייה נוהג בה כתרומה. און די צווייטע וואס ער האט איבערגעלאזט, מיט דעם דארף ער זיך פירן אזוי ווי ס'וואלט געווען תרומה. וחייבת בחלה דברי ר' מאיר. ר' מאיר האלט וויבאלד ס'איז דאך דאך דא א צד אז דאס איז חולין מוז מען אפשיידן דערפון חלה, נישט אזוי ווי תרומה וואס איז פטור פון חלה. רבי יוסי פוטר, ווייל ער באטראכט דאס אזוי ווי ס'איז אויסגעמישט תרומה מיט חולין, און ביי דימוע וואס איז אויסגעמישט תרומה מיט חולין איז עס פטור פון חלה. זאגט די משנה אכל אחר את השנייה, אויב א צווייטער מענטש איז געקומען און אויפגעגעסן די צווייטע קארב, איז ער אויכעט פטור, ווייל מ'זאגט אז דער חבר האט אויפגעגעסן די תרומה און ער האט שוין געגעסן די חולין, און דאס איז טאקע נאר ווען זיי ביידע פרעגן באזונדער פונעם דיין, זיי קומען נישט אינאיינעם, אדער זיי פרעגן נישט איינער אויפן צווייטן, נאר יעדער קומט און ער פרעגט פאר זיך, דעמאלטס פטר'ט מען זיי ביידע. אכל אחד את שתיהן, אויב איין מענטש האט אויפגעגעסן ביידע קערבלעך, משלם כקטנה שבשתיהן, ער האט דאך זיכער געגעסן די תרומה, אבער ס'איז גענוג אז ער באצאלט די קרן וחומש לויט די קערבל וואס האט געהאט ווייניגער איך בין תולה אז די קארב וואס האט געהאט די ווייניגערע תבואה דאס איז געוועזן די תרומה. משנה ו' נפלה אחת מהן לתוך החולין ער האט געהאט צוויי קערבלעך וואס איינס איז געווען תרומה און איינס איז געווען חולין און מ'האט נישט געוואוסט וועלכע איז וואס און איינע פון די צוויי קערבלעך איז אריינגעפאלן צו חולין אינה מדמעתן, ס'טוט עס נישט מאכן פאר דימוע אויסגעמישט תרומה מיט חולין ווייל איך זאג אז די חולין'דיגע איז אריינגעפאלן צווישן די חולין. והשנייה און די צווייטע וואס האט זיך נישט אויסגעמישט, נוהג בה כתרומה, דאס פירט מען זיך דערמיט אזוי ווי ס'וואלט געווען תרומה, אבער וחייבת בחלה דברי ר' מאיר, ור' יוסי פוטר, אלעס אזוי ווי פריער. נפלה שנייה למקום אחר אויב די צווייטע קערבל איז אריינגעפאלן צו א צווייטע פלאץ צו אנדערע חולין, אינה מדמעתן טוט עס נישט מאכן אסור יענע אנדערע חולין ס'הייסט נישט ווי ס'אויסגעמישט תרומה מיט חולין ווייל איך זאג אפשר די פריערדיגע וואס איז אריינגעפאלן איז געוועזן תרומה און די וואס איז אריינגעפאלן איז חולין און די מפרשים זאגן טאקע אז אויב די ביידע קערבלעך באלאנגען צום זעלבן באלעבאס וועט ער יא מחויב זיין אפצושיידן די סאה תרומה וואס איז אריינגעפאלן. נפלו שתיהן למקום אחד אויב ביידע קערבלעך זענען אריינגעפאלן צו די זעלבע פלאץ, מדמעות, טוט עס יא מדמע זיין ס'ווערט יא אויסגעמישט תרומה מיט חולין, כקטנה שבשתיהן, איך דארף אבער נאר האבן הונדערט מאל אין די חולין אקעגן די קלענערע פון די צוויי קערבלעך ווייל איך בין תולה אז די קלענערע איז געוועזן די תרומה. משנה ז', זרע את אחת מהן, אויב איינער איז געגאנגען און ער האט איינגעפלאנצט די קערנדלעך פון איינע פון די צוויי קערבלעך וואס מען האט נישט געוואוסט וועלכע פון די צוויי עס איז תרומה און וועלכע עס איז חולין, פטור איז ער פטור, ער מוז עס נישט גיין אויסרייסן, די הלכה איז אויב איינער פלאנצט איין תרומה מוז ער עס גיין אויסרייסן, ער מוז געהעריג איבערדרייען די ערד ס'זאל נישט קענען וואקסן, און אז ס'וואקסט איז עס אסור צו עסן, אבער דא זאג איך אז מען מוז עס נישט טון ווייל איך בין תולה אז ער האט איינגעפלאנצט די חולינ'דיגע קערנדלעך. והשניה, און די צווייטע קארב וואס ער האט נישט איינגעפלאנצט, נוהג בה כתרומה, ער פירט זיך דערמיט אזוי ווי ס'וואלט געווען תרומה, וחייבת בחלה דברי ר' מאיר, ווייל ס'איז דאך דא דא א צד אז ס'איז חולין, ורבי יוסי פוטר, ווייל איך באטראכט עס אזוי ווי תרומה מיט חולין אויסגעמישט, וואס איז פטור פון חלה. זרע אחר את השניה א מענטש איז געגאנגען און גענומען דעם צווייטן קארב און דאס האט ער איינגעפלאנצט, איז ער אויכעט פטור, ער מוז עס נישט אויסרייסן, און אז ס'וואקסט מעג מען עס עסן, ווייל איך בין תולה אז דאס איז געווען די חולין, און די אנדערע איז געוועזן די תרומה. זרע אחד את שתיהן, אויב איינער איז געגאנגען און איינגעפלאנצט ביידע קערבלעך, האט ער דאך זיכער איינגעפלאנצט תרומה אויכעט, איז בדבר שזרעו כלה, אויב ס'איז געוועזן ווייץ אדער גערשטן, וואס די קערנדל אליין ווערט אזוי ווי כמעט אינגאנצן אויס, און הערשט נאכדעם נעמט זיך שפראצן, איז מותר, אויב ס'וואקסט מעג עס א זר עסן, ווייל איך זאג אז די קערנדל אליין איז שוין אויס און ס'איז שוין נישט קיין תרומה ודאי, ס'האט א דין אזוי ווי אז ס'וואקסט מדומה, א מענטש האט גענומען תרומה מיט חולין אויסגעמישט און איינגעפלאנצט, וואס אויב ס'וואקסט האט מען דאך געזאגט אז עס האט א דין ווי חולין, איז די זעלבע זאך דא. ובדבר שאין זרעו כלה, אויב איז אבער אזא מין זאך וואס די קערנדל בלייבט, צום ביישפיל קנאבל אדער צוויבל, האט מען יא מחמיר געווען און אסור, דאס וואס וואקסט ארויף פון דעם איז אסור פאר זרים צו עסן. זאגט די גמרא אין מסכת ברכות דף סא עמוד א', תני רבנן, המרצה מעות לאישה מידו לידה, איינער וואס ציילט אריין געלט פאר א פרוי אין די הענט אריין, כדי להסתכל בה, ווייל ער וויל קוקען אויף איר, אפילו יש בידו תורה ומעשים טובים כמשה רבינו, לא ינקה מדינה של גיהנום, וועט ער נישט ריינגעוואשן ווערן פון די דין פון גיהנום, שנאמר שטייט אין משלי, יד ליד לא ינקה רע, און מ'רעדט דארטן פון א פרוי, איז אויב מ'געט פון א הענט צום צווייטן וועט ער נישט ווערן גערייניגט פון דעם רע, לא ינקה מדינה של גיהנום, וואס דאס ווערט אנגערופן רע. אמר ר' נחמן, מנוח עם הארץ היה, מנוח, דער טאטע פון שמשון הגיבור איז געווען אן עם הארץ, דכתיב וילך מנוח אחרי אשתו, ער איז געגאנגען, ווי די גמרא לערנט יעצט, הינטער זיין פרוי, און איינער וואס גייט הינטער א פרוי איז אן עם הארץ, ווייל אונז האבן געלערנט אין א ברייתא אז מען טאר נישט גיין הינטער א פרוי. מתקיף לה ר' נחמן בר יצחק אלא מעתה גבי אלקנה, דכתיב וילך אלקנה אחרי אשתו, וגבי אלישע, דכתיב ויקם וילך אחריה, הכי נמי אחריה ממש, ביי די גרויסע צדיקים וועסטו אויכעט זאגן אז ס'מיינט געגאנגען הינטער א פרוי, אלא נאר וואס וועסטו דארט טייטשן? ער איז נאכגעגאנגען אחרי דבריה ואחרי עצתה, ער איז געגאנגען נאך אירע רייד נאך איר עצה. הכא נמי קענסט דאך אויכעט זאגן, אחרי דבריה ואחרי עצתה, אבער ס'מיינט נישט אז ער איז געשטאנען הונטער איר. אמר רב אשי, ולמאי דקאמר רב נחמן, אז מנוח עם הארץ היה, ווייל ער האט אויסגעטייטשט דעם פסוק כפשוטו, איז אפילו בי רב נמי לא קרא, נישט נאר א ברייתא האט ער נישט געוואוסט, נאר אפילו א פסוק, חומש, וואס קינדער אין חדר לערנען האט ער אויכעט נישט געוואוסט. שנאמר, ותקם רבקה ונערותיה ותרכבנה על הגמלים, ותלכנה אחרי האיש, זיי זענען געגאנגען אונטער אליעזר, ולא לפני האיש און נישט פארנט, ווייל רבקה איז שוין געווען דעמאלס חתונה געהאט, איז שוין געווען אן אשת איש, אליעזר האט נישט געמעגט גיין הונטער איר. שטעלט זיך די מהרש"א, פון ווי ווייסטו אז ער האט נישט געוואוסט דעם פסוק? אפשר האט ער יא געוואוסט דעם פסוק, נאר ער האט געהאלטן אז ביי די אייגענע פרוי איז אנדערש. די ברייתא האט ער טאקע נישט געוואוסט, ווייל אין די ברייתא שטייט קלאר אפילו היא אשתו, אבער די פסוק האט ער געהאלטן אז דאס איז נאר ביי א פרעמדע פרוי און נישט ביי די אייגענע. זאגט דער בן איש חי און דער מלא הרועים אז אויב האט ער געוואוסט אז מען טאר נישט אונטערגיין ביי א פרעמדע וואלט ער געדארפט אכט געבן נישט צו גיין הונטער זיין פרוי ווייל נישט יעדער ווייסט אז דאס איז זיין פרוי איז צוליב מראית העין וואלט ער געדארפט מחמיר זיין און אז ער האט עס נישט געטון איז א סימן אז ער האט ניטאמאל געוואוסט פון דעם פסוק. זאגט די גמרא אמר רבי יוחנן, אויב א מענטש האט צוויי וועגן און ער קען נישט גיין ערגעץ אנדערש נאר אדער אונטערן לייב אדער אונטער א פרוי, זאל ער ענדערש גיין אחורי ארי, הינטערן לייב, ולא אחורי אישה און נישט הינטערן פרוי ווייל מען קען צוקומען צו שלעכטע מחשבות. אויב ס'איז דא צוויי וועגן אדער אונטער א פרוי אדער אונטער א עבודה זרה, זאל מען ענדערש גיין אחורי אישה ולא אחורי עבודה זרה, ווייל עבודה זרה קען מען ווערן נאכגעשלעפט נאך דעם, און ס'שטייט א פסוק הרחק מעליה דרכך, און די גמרא זאגט אז דאס מיינט אפיקורסות. אחורי עבודה זרה זאל מען ענדערש גיין, ולא אחורי בית הכנסת בשעה שהציבור מתפללים, אויב ס'איז דא צוויי וועגן, איינס פירט דורך א וועג פון עבודה זרה, און איינס פירט אדורך א שול אין די צייט וואס די פאלק דאווענט און ער וועט נישט אריינגיין, זאל ער ענדערש גיין הינטער די עבודה זרה ווי איידער אדורך גיין דעם שול און נישט אריין גיין איז די מהרש"א מסביר, ווייל ווען ער גייט נאך עבודה זרה וועט מען זאגען אז ער דינט טאקע עבודה זרה אבער אפשר דינט ער דאס בשיתוף, דאס הייסט ער גלייבט אינעם אייבערשטן און אויכעט להבדיל אין די עבודה זרה, אבער דאס איז נישט אזוי געפערליך ווי אדורך גיין א שול און נישט אריין גיין, וואס ער ווייזט מיט דעם אז ער לייקענט חלילה אין די מציאות השם, וואס דאס איז נאך אסאך ערגער ווי דינען בשיתוף. זאגט אבער די גמרא ולא אמרן אז מ'טאר נישט אדורך גיין א שול ווי מ'דאווענט און נישט אריין גיין אלא דלא דרי מידי, ער האט נישט גארנישט קיין פעקל, ואי דרי מידי אויב טראגט ער אבער א פעקל מיט זיך לית לן בה גייט מיך נישט אן, ווייל מ'זעט דאך אז ער איז פארנומען ער וועט שפעטער צוריק קומען דאווענען. ולא אמרן ס'איז אויך נישט געזאגט געווארן אלא דליכא פתחא אחרינא נאר אז ס'איז נישט דא קיין אנדערע טיר קיין אנדערע אריינגאנג צום שול דעמאלטס טאר מען נישט אדורך גיין דעם טיר און נישט אריין גיין, אבער ואי איכא פתחא אחרינא אויב ס'איז דא א צווייטן טיר פאר דעם שול לית לן בה, מ'וועט זאגן אז ער גייט אריין אינעם צווייטן טיר. ולא אמרן אלא דלא רכיב חמרא, ער רייט נישט יעצט אויף אן אייזל, אבל רכיב חמרא לית לן בה ווייל מען זעט דאך ער האלט אינמיטן רייטן ער קען נישט אריינגיין, ער וועט צופארן ערגעץ און שפעטער וועט ער קומען דאווענען. ולא אמרן ס'איז אויכעט נישט געזאגט געווארן אלא דלא מנח תפילין, ער האט נישט אן קיין תפילין אויף זיך, אבל מנח תפילין לית לן בה ווייל מען זעט דאך אז ער גלייבט אינעם אייבערשטן, נאר יעצט אויפן מינוט קען ער נישט אריינגיין דאווענען. אמר רב, יצר הרע איז דומה לזבוב, ער איז אזוי ווי א פליג, ויושב און ער זיצט בין שני מפתחי הלב, צווישן די צוויי עפענונגען פונעם הארץ, שנאמר, זבובי מות יבאיש יביע שמן רוקח, ס'קען מאכן באבלען, ס'קען פארדארבן אפילו די בעסטע אוילן. ושמואל אמר, כמין חיטה הוא דומה, דער יצר הרע איז צוגעגליכן צו א ווייצל, שנאמר, לפתח חטאת רובץ, חטאת איז א לשון פון חיטה. זאגט די רבינו חננאל, וואס איז די דמיון פון א יצר הרע צו א פליג? זאגט ער, זאלסט וויסן אז דו קענסט בייקומען דעם יצר הרע, ער איז א גארנישט, א שוואכלינג, זאלסט נישט מיינען אז ער האט עפעס כוחות, מען קען אים אוועקקלאפן אויב מען וויל באמת, ווייל ער איז נישט מער ווי א קליינטשיגע פליג. דער בן איש חי זאגט אז דאס קומט אונז לערנען אז פונקט ווי א פליג פארשוינט נישט קיינעם, ער קען זיך ארויפזעצן אויפן קרוין פונעם קעניג פונקט ווי אויפן פשוט'ן מענטש, די זעלבע זאך, ס'נישט דא קיין איין מענטש וואס די יצר הרע פארלייגט זיך נישט אויף אים, יעדער מענטש שטייט אויס נסיונות, קיינער קען נישט זאגן אז איך בין עפעס אזוי אויסגעארבעט אז די יצר הרע האט נישט קיין שליטה אויף מיר, איך קען טון וואס איך וויל. נאך א רמז זאגט ער, פונקט ווי א פליג האט זייער ליב א וואונד, און אויב ס'איז דא עפעס א שניט ערגעץ וועט ער זיך גלייך אהין זעצן, איז די זעלבע זאך דער יצר הרע, אויב זעט ער עפעס א שוואכקייט אויף א מענטש, אז מ'האט שוין אמאל פוגם געווען מיט א געוויסע אבר, וועט ער זיך ארויפזעצן און פרובירן נאכאמאל מכשיל זיין דעם מענטש מיט די זעלבע עבירה. דער מהרש"א איז מסביר, לויט שמואל איז די יצר הרע צוגעגליכן צו א ווייצל, וואס א ווייצל איז אויכעט א קלייניקייט פונקט ווי א פליג, זאגט ער ס'קען זיין אז שמואל העט האלטן ווי דער מאן דאמר אז די בוים פון וואס אדם הראשון האט געגעסן דער עץ הדעת דאס איז געוועזן א ווייץ, און וויבאלד דורך דעם איז געקומען דער יצר הרע פאר דעם ווערט ער צוגעגליכן צו א ווייצל. זאגט דער זוהר הקדוש אין פרשת פנחס, אמר רבי יודא, לימא לן מר, זאל אונז דער הער ר' שמעון זאגן מילין מעליותא דראש השנה, גוטע טייערע רייד אויף ראש השנה, פתח ר' שמעון ואמר מיט א פסוק אין איוב, ויהי היום, בכל אתר, אויף יעדן פלאץ דכתיב ווי ס'שטייט ויהי, איהו צער מיינט עס א צער, ויהי בימי אז ס'שטייט איז עס א צער ודאי, א זיכערע צער, ויהי היום, מיינט אז דאס א יומא דאית ביה צער ודא הוא ראש השנה, יומא דאית ביה דינא קשיא על עלמא, ס'דא א שטארקע דין אויף די וועלט, ויהי היום ויעבר אלישע אל שונם איז אויכעט יומא דראש השנה הוה ובכל אתר ויהי היום דא ראש השנה, ויהי היום ויבואו בני האלהים וואס ס'שטייט דארטן ביי איוב יום ראש השנה הוה דאס איז געווען די טאג פון ראש השנה. בכל זמנא תרין יומין אינון ראש השנה איז אייביג צוויי טעג, מאי טעמא? בגין דלהוי יצחק וואס דאס איז די גבורות כליל דינא ורחמי, תרין יומין ולא חד. ווען ס'איז נאר איין טאג וואלט געווען נאר דינא קשיא, האט מען געמאכט צוויי טעג ראש השנה און איין טאג איז שוין דינא רפיא, שוין אויסגעמישט מיט חסדים. דאלמלי ישתכח יחידאה ווען ס'וואלט געפונען געווארן נאר איינס, יחריב עלמא וואלט ער חרוב געמאכט די וועלט. ועל דא כתיב תרין זמנין שטייט דארטן אין איוב צוויי מאל ויהי היום ויהי היום איינס אין קאפיטל א' און איינס אין קאפיטל ב' דאס אקעגן די צוויי טעג פון ראש השנה ויבואו בני האלהים אלין בית דין רברבא דאס מיינט דער גרויסער בית דין בני האלהים ודאי בנוי דמלכא קריבין לגביה די קינדער פונעם קעניג די נענטערן זיך צו אים ואינון שבעין ממנן דסחרין תדירא למלכא די זיבעציג ממונים וואס זענען כסדר ארום דעם קעניג ואינון חתכין דינא על עלמא זיי באשטימען די דינים אויף די וועלט. זענען זיי געקומען להתייצב על השם, שטעלט ער זיך וכי על השם קיימי, מען איז עפעס געגאנגען דן זיין דעם אייבערשטן חלילה, אלא נאר בשעתא דאלין קיימי על דינא, ווען די נעמען זיך אויפן דין, דינא קדמאה דכולא ביה מאן הוא דלא יוקיר לשמא דקודשא בריך הוא, על השם מיינט אז זיי טוען די ערשטע זאך משפט'ן ווער עס האט נישט מכבד געווען דעם נאמען פונעם אייבערשטן, ודלא יוקיר לאורייתא ולעבדוי און ווער עס האט נישט טייער געהאלטן די תורה און די קנעכט פונעם אייבערשטן, אוף הכא, מאן הוא דלא חייש על יקרא דשמא קדישא דלא יתחלל בארעא, דאס מיינט אויך להתייצב על השם, ווער איז דער וואס האט נישט חושש געווען אויפן כבוד פונעם הייליגן נאמען אז ס'זאל נישט פארשוועכט ווערן אויף די וועלט? מאן הוא דלא חייש ליקריה דקודשא בריך הוא, ווער האט נישט חושש געווען צו די כבוד פונעם אייבערשטן? מאן הוא דלא שוי יקר לשמא דא, ווער האט נישט צוגעטיילט קיין כבוד פאר דעם נאמען?

זאגט דער ספר חסידים אין סימן רכ"ה, חכם אחד ציוה לבנו, א חכם האט באפוילן פאר זיין זון, שלא יהנה יותר מדאי בעולם הזה, ער זאל נישט צופיל הנאה האבן אויף די וועלט, שלא יעברו עליו שמונה ימים בלא תענית, ס'זאל נישט אדורך גיין אויף אים אכט טעג אן א פאסט טאג, ואפילו על שונאו יתפלל שיעבוד לקדוש ברוך הוא, ער האט אים אויך אנגעזאגט ער זאל דאווענען אויף זיין שונא, אז אויך דער שונא זיינער זאל דינען דעם אייבערשטן. סימן רכ"ו, דע והבן, זאלסט וויסן און פארשטיין, אף על פי שאמרו חכמים, יפה תענית לחלום, כאש לנעורת, וואס א מענטש האט געהאט א שלעכטע חלום, און ער פאסט דערויף, טוט דאס איבערדרייען דעם שלעכטן חלום אויף גוט, אזוי ווי פייער טוט פארברענען די אפפאל פון די וואל, איז לא אמרו אלא לעושה תשובה עם התענית, דאס איז נאר געזאגט געווארן ווען איינער טוט אויך תשובה צוזאמען מיטן תענית. הרי יהודי אחד ראה חלום קשה בליל ט' בתשרי, ס'איז געווען אמאל איינער וואס ער האט געזען א שלעכטן חלום אין די נאכט פון ערב יום כיפור, והתענה בתשעה בתשרי, ערב יום כיפור האט ער געפאסט, וביום הכיפורים האט ער אויכעט געפאסט, הרי שני ימים ולילה האט ער געפאסט צוויי טעג אין א צי און א נאכט אויכעט, ולא הועיל לו, ס'האט אים גארנישט אויפגעטון, ווייל די עיקר איז אז מ'זאל תשובה טון, לפי שמראין לו חלום קשה, פאר דעם ווייזט מען אים א שווערן חלום, שיפשפש במעשיו ער זאל זיך אביסל אומקוקן אויף זיינע מעשים און זיך פארבעסערן. כי התענית איז במקום חטאת, דאס וואס מען פאסט איז אזוי ווי מען ברענגט א קרבן חטאת, איז מה קרבן אינו מועיל בלא תשובה, פונקט ווי א קרבן העלפט נישט אן תשובה, שנאמר זבח רשעים תועבה, אף תענית חלום אינו מועיל בלא תשובה, א תענית חלום העלפט נישט נאר אויב מען טוט תשובה. זאגט דער רמב ם אין הלכות ברכות פרק ד', הוי שותן, טאמער אידן זענען געזיצן און געטרינקען אינאיינעם, ואמרין זיי האבן זיך אנגערופן בואו נברך ברכת המזון, לאמיר גיין בענטשן, אוי בואו נקדש קידוש היום, ס'איז געווען פרייטאג שפעט נאכמיטאג, ס'איז אריינגעקומען דער שבת האבן זיי זיך אנגערופן, לאמיר מאכן קידוש. נאסר עליהם לשתות עד שיברכו יאיר כאטשיג טארן זיי מער נישט טרינקען ווייטער ביז זיי וועלן טאקע בענטשן אדער מאכן קידוש. ואם רצו לחזור ולשתות קודם שיברכו יאיר כאטשיג אף על פי שאינם רשעים, אפילו זיי מעגן טאקע נישט, אבער אויב זיי ווילן יעצט ווייטער טרינקען, נאך פאר ברכת המזון נאך פאר קידוש, צריכים לחזור ולברך תחילה בורא פרי הגפן ואחר כך ישתו, דארפן זיי קודם מאכן נאך א פארברכה און נאכדעם קענען זיי טרינקען. אבל אם אמרו בואו ונבדיל, אויב ס'איז געווען שבת נאכמיטאג און זיי האבן זיך אנגערופן לאמיר מאכן הבדלה, אין צריכים לחזור ולברך, דארפן זיי נישט מאכן קיין פרישע ברכה, און די חילוק פון קידוש מיט הבדלה זאגט די גמרא, ווייל שבת איז חשוב, און די עסן פון שבת איז קובע לגבי מעשר, די זעלבע זאך איז עס קובע לגבי דארפן מאכן א פרישע ברכה, מה שאין כן הבדלה וואס דאס איז א וואכנדיגע זאך, אפילו מען האט געזאגט לאמיר גיין מאכן הבדלה, האקט עס נאכנישט איבער די סעודה. היו מסובין לשתות יין, אויב מען האט געהאלטן אינמיטן טרינקען וויין, ובא להן מין יין אחר איז אנגעקומען א צווייטע סארט וויין, כגון שהיו שותין אדום מען האט געהאלטן אינמיטן טרינקען רויטע וויין והביאו שחור מען האט געברענגט שווארצע, או ישן זיי האבן געהאלטן אינמיטן טרינקען אלטע וויין והביאו חדש מען האט געברענגט נייע וויין, אינם צריכין לברך ברכת היין פעם שניה מען דארף נישט מאכן נאך א בורא פרי הגפן, אבל מברכים ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם הטוב והמיטיב.